ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ק י ט א י עמוד ב', די משנה דארף מען וויסן אז די פרשה וואס מיר האבן געלערנט איז די פרשה פון די שטראף פון די גזלנים, זאגט די משנה, שטרנא ה, איינער האט געגזל'ט א פעלד פון זיין חבר, און די פעלד איז געוועזן ביי דעם ברעג טייך, מען האט דארט געמאכט די ברעג ס'זאל זיין העכער פון דעם וואסער, נאכער האבן די וואסער אזוי צעריבן אין די זייט, און און ס'איז אריינגעפאלן, ס'איז פארפלייצט געווארן. אומר לו קען ער זאגן צו אים הרי שלך לפניך, ווייל קרקע זאגט מען דאך אינה נגזלת, שטייט דאך עס אלץ אין דעם רשות פון זיין בעל הבית. רש"י, שטפה נהר, שהיתה על שפת הנהר, די פעלד איז געווען ביים ברעג טייך, והגביה שפתה, ר'האט אויפגעהויבן דעם ברעג פון דעם פעלד אז די וואסער זאל נישט פארפלייצן, ומים שוחקין, און די וואסער טוהן רייבן, וכורין און זיי גראבן, תחת השפה, פון אונטן אונטער דעם ברעג, ומתפשט בתוך השדה, און די וואסער צושפרייט זיך אין דעם פעלד. גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הגוזל שדה מחבירו, איינער גזל'ט א פעלד פון זיין חבר, ושטפה נהר, די פעלד איז געווארן פארפלייצט פון טייך, חייב להעמיד לו שדה אחר, דברי רב אלעזר, רב אלעזר זאגט אז קרקע נגזלת דארף ער אוועקשטעלן א צווייטע פעלד, די זעלבע מחלוקת איז פארהאנען אין לולב הגזול צו קרקע נגזלת לגבי דעם דין א סוכה גזולה איז דאך דא אויך די זעלבע שאלה דארט שטייט דוכט זיך רב אלעזר וחכמים אומרים די חכמים זאגן אומר לו הרי שלך לפניך די רבנן לערנען אז קרקע ווערט נישט געגזלט ווי קען ער זאגן ני ס'איז דיינס און ס'איז ווידער דיינס

ביי א זאך וואס מען גיט יענעם פקדון, כל אשר ישבע עליו לשקר, חזר וריבה, איז ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל, שטענדיג איז דא דער דין שבועה, מאי רבי רבי כל מילי, איך בין מרבה קרקעות אויכעט לגבי דעם דין שבועה, און אויך לגבי דעם דין פון והשב את הגזילה. ומאי מיעט, האב איך דאך א מיעוט, מיעט שטרות, בין איך ממעט שטרות, פארוואס פונקט שטרות? ווייל שטרות איז נאר א פעיפער, די גוף פון דעם איז נישט קיין ממון, ממילא קומט אויס כ'האב נאר ממעט געווען שטרות, אבער קרקע ווערט יא געגזל'ט, דעריבער זאגן מיר אז אזוי רב אלעזר האלט אז אויב ער האט געגזל'ט די פעלד איז ער געווארן מחויב באונסין ווי א גזלן, און אויב שטפה נהר חייב להעמיד לו שדה אחר. ורבנן דרשי, די רבנן דרש'ענען כללי ופרטי, וכחש כלל, בפקדון, פרט, או מכל חזר וכלל נאך אמאל א כלל איז כלל ופרט וכלל אי אתה דן טוה איך נישט לערנען אלא כעין הפרט אז דער די פרשה גייט מיר זאגן נאר דאס וואס איז גלייך צום פרט זאג איך דיר דעם דין פון שבועה און דעם דין פון השבת גזילה מה הפרט אזוי ווי דער פרט איז דאך דבר המטלטל וגופו ממון, ס'איז מטלטל, א זאך מען קען עס אוועק טראגן פון ארט אויף ארט, און דער גוף איז ווערט געלט, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, איז שטענדיג ווען איז דא דער דין שבועה, דער דין השבת גזילה, עס ווערט געגזל'ט, דווקא אז די זאך קען מען מטלטל זיין, און דער גוף פון דער זאך איז געלט. יצאו קרקעות זאל טאקע זיין דער גוף איז ווערט געלט, אבער שאין מטלטלין, מען קען עס נישט טראגן. יצאו עבדים, שהוקשו לקרקעות, עבדים איז גלייך צו קרקעות, אזוי ווי קרקעות האבן מיר דאך געזאגט בין איך ממעט בין איך עבדים אויך ממעט, יצאו שטרות, כ'בין ממעט שטרות, אז אויב ער מאנט ביי אים שטרות און ער איז מודה במקצת, שווערט ער ניט, שאף על פי שמטלטלין, כאטש די שטרות קען מען מטלטל זיין, אין גופן ממון, דער גוף איז נישט ממון. פרעגט די גמרא, זייער גוט, אין וועלכע סברא זיי קריגן זיך דא, צו קרקע נגזלת, צו קרקע אינה נגזלת. רב לאזער לערנט קרקע נגזלת, אבער והא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט הגוזל את הפרה איינער גזל'ט א קו ושטפה נהר און די טייך האט פארפלייצט איז דערטרינקען געווארן די פרה חייב להעמיד לו פרה דברי רב לאזער זאגט רב לאזער ער דארף אים באצאלן פאר די פרה וחכמים אומרים די חכמים זאגן אומר לו ער זאגט צו אים הרי שלך לפניך נעם דיר דיין קו.

איז אזוי, רב לאזער לערנט קרקע נגזלת, איז אזוי ווי ס'איז געווארן געגזל'ט די קרקע, איז אזוי ווי ס'איז דא לגבי דעם דין קנין נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, איז דא אויך איז געווארן געגזל'ט די פרה אויכעט, דעריבער איז ער מחויב להעמיד פרה אחרת,

אין דער שטאָט, וווּ מע וואוינט, לא יחזיר לו במדבר, קאָן ער אים נישט צוריקגעבן אין מדבר. דאָס הייסט אַזוי, אויב יענער מאָנט עס בײַ אים און ער האָט עס, דאַרף ער טאַקע געבן, אָבער יענער מאָנט אים נישט, קאָן ער נישט אים צווינגען ער זאָל נעמען דעם חוב אָדער דעם פּקדון אין מדבר, ווײַל אין מדבר איז דאָס נישט קיין אָרט וווּ עס ווערט געהיטן. על מנת לצאת במדבר, ער האט געבארגט ביי אים, אדער ער האט גענומען דעם פקדון, על מנת לצאת במדבר, ער וועט גיין אין מדבר, יחזיר לו במדבר, די גמרא וועט ווייטער פרעגן, איז דאך מיר דאס א פשיטא, אז ער זאגט ער גייט אין מדבר, איז דאך מיר א פשיטא אז ער קען אים צוריק געבן אין מדבר. רש"י. לא יחזיר לו במדבר, אם אין זה תובעו, אויב ער מאנט אים נישט, אין זה יכול לכופו, קען אים נישט צווינגען דער לוה לקבל חובו צו נעמען זיין חוב או פקדונו זיין פקדון במדבר דלאו מקום שימור הוא ס'איז נישט קיין ארט ווי געהיטן ווי איז אבער אז דער מלווה מאנט אים און ער האט די געלט איז ער מחיוב יענעם אפצוגעבן על מנת לצאת למדבר קסלקא דעתך און דא האבן מיר נאך געלערנט שאמר לו לוה זה דער לוה האט געזאגט על מנת שנצא למדבר ושם אפרע לך דארט איך דיר באצאלן ולהכי פריך דעריבער פרעגט די גמרא פשיטא הואיל ומתנה בהדיא קבלה במדבר בשעת ער האט גענומען די הלוואה האט ער דאך געמאכט א תנאי ער וועט צוריק געבן אין די מדבר איז דאך מראה די חידוש איז דאך א פשיטא אז יחזיר לו במדבר וואס דערציילט די גמרא זאגט די גמרא ורמינהו כ'דארף פרעגן א קשיא מיר האבן געלערנט מלווה משתלמת בכל מקום.

אמר אביי, האט אביי געזאגט הכי קאמר, דער פשט איז אזוי, נישט ווי דו לערנסט, מלווה משתלמת בכל מקום, אז דער לוה האט א ברירה אומעטום צו צאלן, נאר מלווה ניתנה ליתבע בכל מקום, אויב דער מלווה וויל, קען ער אים מאנען אין דער מדבר אויך, אבער אויב דער מלווה וויל נישט, שטייט טאקע ביי אונז אין דער משנה, איז ער לא יחזיר לו במדבר. אבידה ופקדון, לא ניתנו ליתבע אלא במקומן, אבידה ופקדון, איז דארט קאן מען מאנען נאר במקומן, ווייל מסתמא די אבידה און פקדון האט ער נישט גענומען מיט זיך אין פעלד. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אויב דער לוה האט געזאגט על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו במדבר. פרעגט די גמרא, פשיטא עס איז דאך א זיכערע זאך אז אויב על מנת קאן ער צוריק געבן אין דער מדבר ער האט דאך אזוי געמאכט מיט אים א תנאי. זאגט די גמרא, לא צריכא, דאמר ליה האט אים געזאגט ליהוי האי פקדון גבך, דער מפקיד האט געזאגט צום שומר, דער פקדון זאל זיין ביי דיר, דאנא למדבר נפיקנא, ווייל איך גיי ארויס אין דער מדבר. ואמר ליה איהו, האט דער שומר געזאגט צו אים, אנא למדבר נמי בעינא למיפק, איך וויל ארויסגיין אין דער מדבר. אי בעית, אזוי איז גורס רשי, ווייל אויב אי בעינא האט נישט קיין ווערט, דער תירוץ נישט גוט, איז דאך עס א ריכטיגער תנאי, אי בעית לאהדרינהו לך התם, אז דו ווילסט איך זאל דיר עס דארט צוריק געבן, מהדרנא לך, וועל איך דיר צוריק געבן, לאזט ער מיר הערן, כאטש ס'איז נישט קיין תנאי גמור, ווייל ער האט דאך עס נישט אנגעהאנגען אין זיך, נאר האט געזאגט צו אים, אויב דו ווילסט, נאר ווייל, דאך זאגן מיר, מעג ער צוריק געבן אין דער מדבר, ווייל ער ווייסט דאך אז ער גייט אויך אין מדבר, זאגן מיר, אז ער גיט עס אים צוריק אין מדבר, מוז ער עס ביי אים נעמען. רשי. זאגט די משנה האומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, גזלתיך, איך האב דיר בא'גזל'ט, הלויתני, דו האסט מיר געליגן געלט, הפקדת אצלי, דו האסט מיר געגעבן צו באהאלטן, דאס ווייס איך זיכער ס'איז אזוי געוועזן, ואיני יודע, און איך ווייס נישט אם החזרתי לך, צו כ'האב דיר צוריק געגעבן, אם לא החזרתי לך, צו כ'האב דיר נישט צוריק געגעבן, איז דער דין חייב לשלם, ער דארף באצאלן, ווי רעדט זיך דא, יענער מאנט ביי אים צו נישט? אויב יענער מאנט נישט ביי אים, פארוואס דארף ער באצאלן, אויב יענער ווייסט אויך ניט, דארף איך פשטות לערנען אז יענער מאנט עס ביי אים און ביי אים איז א ספק, זאג מיר. ווייל א חיוב איז זיכער געוועזן און א ספק צו ר'האט צוריק געגעבן דארף ער באצאלן אבל אבער אם אמר לו ער זאגט צו אים איני יודע איך ווייס נישט אם גזלתיך אם הלויתני ס'איז מיר א ספק צו איך האב דיר באגזל'ט צו דו האסט מיר געבארגט אם הפקדת אצלי צו דו האסט געגעבן ביי מיר צו באהאלטן פטור מלשלם איז ער פטור צו באצאלן אז פריער רעדט זיך ער מאנט אים דארף איך דא אויך זאגן עס רעדט זיך ער מאנט אים איז עס דאך דאס ברי ושמא, זעה איך דאך דא פון די משנה אז ברי ושמא זאג איך נישט ברי עדיף, טא וויאזוי וועט לערנען פשט דער וועלכער לערנט ברי ושמא ברי עדיף, פארוואס שטייט אין דער סיפא פטור מלשלם, דער תובע איז דאך א ברי און דער נתבע איז דאך א שמא, ער וועט לערנען פשט אזוי אז די משנה רעדט זיך ער מאנט נישט ביי אים, אין דער רישא חייב לשלם אויב ער וויל יוצא זיין ידי שמים אין די סיפא. ווייל עס איז דאך שמא ושמא, איז אפילו לצאת ידי שמים דארף ער אויך מער נישט. איתמר מיר האבן געלערנט, מנה לי בידך. ראובן זאגט צו שמעונ'ן, מנה לי בידך, דו קומסט מיר א מנה. והלה אומר איני יודע. שמעון זאגט, כ'ווייס נישט בכלל צו דו האסט געגעבן ביי מיר צו באהאלטן. ווי וועט זיין ווען ער טענה'ט כ'ווייס דו האסט מיר געגעבן און קען זיין כ'האב דיר צוריק געגעבן דעמאלט האלטן אלע ער דארף באצאלן, ווי שטייט אין די רישא פון דער משנה, דער דין גלייך איך צו צו דער סיפא פון דער משנה, אין די סיפא פון דער משנה איז דאך די שאלה צו עס איז געווארן א חיוב, נישט צו מען האט באצאלט, נאר צו עס איז געווארן גלייך מחויב. רב הונא ורב יודא אמרי חייב, ורב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור, איז די גמרא מפרש, רב הונא ורב יודא אמרי חייב, ברי ושמא ברי עדיף, דער תובע טענה'ט דאך ברי, און דער אנדערער דאך א שמא, זאגן מיר ברי עדיף. ר' נחמן ור' יוחנן אמרי פטור. ריכטיג, א טענה פון ברי איז שטארקער ווי שמא, אבער דא אויך, דער וואס זאגט שמא, האט דאך א חזקת ממון, אוקי ממונא בחזקת מריה, איך שטעל די ממון בחזקת מריה, און דאך, שווערן דארף ער שווערן אז ער ווייסט נישט, תנן, האבן מיר געלערנט אין די משנה כדי פרעגן א קשיא. אין די סיפא פון די משנה שטייט, אבל אם אמר לו ער האט געזאגט צו אים, איני יודע איך ווייס נישט אם הלויתני, פטור. היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך דאס אויס. אילימא דלא קא תבע ליה, ער מאנט אים נישט, ס'איז שמא ושמא. דארף איך דאך אויך לערנען רישא נמי דלא קא תבע ליה, אז די רישא איז אויך לא קא תבע ליה. אמאי חייב, פארוואס שטייט אין די רישא ביי דעם פאל א ואיני יודע אם החזרתי לך זאל ער זיין חייב, יענער מאנט דאך נישט ס'איז דאך שמא ושמא, אלא מוז זיך טייטשן דקתבע ליה די רישא וואס שטייט חייב לשלם מוז זיך רעדן אז ער זאגט דו האסט מיר געגזלט א טענת ברי איז די זעלבע זאך די סיפא רעדט זיך אויכעט ער מאנט אים וקתני סיפא פטור מלשלם און די סיפא שטייט ער איז פטור צו באצאלן זע איך דאך א ברי ושמא, זאג איך נישט ברי עדיף נאר איך זאג אוקי ממונא בחזקת מריה, זאגט די גמרא לא, ניין, לעולם דלא קא תבע ליה, די משנה רעדט זיך אז דער תובע טענה'ט שמא, ורישא דאס וואס שטייט חייב לשלם בבא לצאת ידי שמים, ווייל עס איז דאך ער איז דאך מודה ודאי גזלו, קען ער נישט יוצא זיין ידי שמים ביז ער וועט צוריק געבן, אבער די סיפא ווייל ער ווייסט נישט ער האט געגזלט און דער נגזל ווייסט נישט ס'איז נישט דא קיין שום טענת ברי דארף ער נישט יוצא זיין ידי שמים אבער אין אמת'ן זאגן מיר ברי ושמא ברי עדיף איתמר נמי אויך אזוי געלערנט אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן האומר לחבירו מנה לי בידך איינער זאגט צו זיין חבר מנה לי בידך והלה אומר און ער זאגט איני יודע חייב בבא לצאת ידי שמים לכאורה, וואס פאר א ראיה ברענג איך צוריק פון ר' יוחנן צו רב הונא מיט רב יהודה? פריער האב איך דאך געזאגט בבא לצאת ידי שמים האב איך דאך געדארפן נאר זאגן דעם תירוץ לויט רב הונא מיט רב יהודה. נאר דער דער פשט איז אזוי, איך זעה אפילו דארטן ווען ער איז פטור מדיני אדם, נאר אויב ס'דא א שטיקל טענת ברי איז ער חייב לצאת ידי שמים, ר' יוחנן האלט דאך אז ברי ושמא אוקי ממונא בחזקת מריה אבער לצאת ידי שמים דארף מען, איז די זעלבע זאך רב הונא וואס ער לערנט אז ס'רעדט זיך לא תבע, דאך ווייל עס איז דא א שטיקל ברי, ער ווייסט דאך זיכער האט געגזלט, איז ער מחויב ווען ער וויל יוצא זיין ידי שמים. רש"י זאגט די משנה הגונב טלה מן העדר, איינער האט גע'גנב'עט א שעפסל פון די סטאדע, והחזירו, און דער גנב האט עס צוריק געגעבן. אין דער סטאַדע ומת או נגנבֿ, ס'איז געשען אַ אונס, זי איז געשטאָרבן אָדער צוגעגנבֿעט, חייבֿ באַחריותו, איז דער גנבֿ מחויבֿ פֿאַר דער זאַך, ווײַל דעמאָלט ווען ער האָט עס געגנבֿעט, שטייט עס אין זײַן רשות, און דאָס וואָס ער האָט עס צוריקגעגעבן, איז נישט קיין אַ גוטע השבֿה, ער דאַרף מודיע זײַן דעם בעל-הבית. לא ידעו בעלים, די בעלי בתים פון דעם שעפסל האבן נישט געוואוסט, לא בגניבתו ולא בחזירתו, נישט ווען ער האט געגנבעט האבן זיי געוואוסט, און נישט געוואוסט ווען ער האט צוריקגעגעבן, ומנו את הצאן, זיי האבן געציילט די שאף, ושלימה היא, און ס'איז עס פעלט גארנישט ניט, זיי האבן געציילט נאכדעם ער האט צוריקגעגעבן, און זיי זעען עס פעלט גארנישט ניט. פטור, ווייל דאס רופט זיך אן דעת בעלים. רשי, חייב באחריותו, דמכי גנביה, ווען ער האט עס גע'גנב'עט, קם ליה ברשותיה, שטייט די טלה אין זיין רשות. והשבה דעבד, דאס וואס ער האט עס צוריק געגעבן לאו השבה היא, הייסט נישט צוריק געגעבן, עד שמודיע להו לבעלים, מען דארף צו וויסן זיין די בעלים. ומנו את הצאן, אחר שהחזירו, נאכדעם האט צוריק געגעבן והיא שלימה, הרי יש כאן דעת בעלים, איז דא דא דעת בעלים. גמרא, אמר רב, האט רב געזאגט, לדעת צריך דעת, אויב די בעלי בתים האבן געוויסט אז ס'איז געווארן גע'גנב'עט א טלה, צריך דעת, דארף מען מודיע זיין ווען מ'גיבט עס צוריק, און אויב מ'האט נישט מודיע געווען, אפילו זיי האבן געציילט די שאף און זיי זעען ס'פעלט נישט, איז ער דאך חייב דער גנב באחריות, ווייל אויב דער בעל הבית ווייסט אז ס'איז געווארן צוגעגנבעט דארף זיין השבה מעלייתא מען זאל מודיע זיין דעם בעל הבית. שלא לדעת, אויב די בעלי בתים האבן נישט געוויסט פאר דעם צוריק געבן אז ס'פעלט עפעס פון די שאף אז ס'איז עפעס געווארן געגנבעט מנין פוטר, דעמאלט נאכן צוריק געגעבן האבן זיי געציילט די שאף און ס'איז גאנץ פטר'ט דער מנין. אבער אויב ס'איז נישטא קיין מנין, לא ידעו, לא בגניבתו ולא בחזירתו, און מ'האט נישט געציילט, איז מען חייב. וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה, אסיפא. דאס וואס שטייט ומנו את הצאן והיא שלימה איז פטור, גייט ארויף אויף די סיפא. נאר דעמאלט ווי די בעלי בתים האבן נישט געוואוסט בגניבתו בחזירתו, און זיי האבן געציילט די שאף און עס פעלט גארנישט, דעמאלט איז ער פטור, ווי איז אבער אז זיי האבן געוויסט ס'איז געווארן געגנבעט העלפט נישט קיין מנין. ושמואל אמר, שמואל זאגט, בין לדעת, סיי די בעלים האבן געוויסט ס'איז געווארן געגנבעט, בין שלא לדעת, מנין פוטר, שטענדיג פטר'ט דער מנין. וכי קתני ומנו והיא שלימה פטור, דאס וואס שטייט ומנו והיא שלימה איז פטור אכולה, דאס גייט ארויף אויף אלעס, סיי ווען די בעלי בתים האבן געוויסט איז געווארן גע'גנב'עט סיי זיי האבן נישט געוויסט, אזוי לערן איך פשט אין די משנה, הגונב טלה, ער האט גע'גנב'עט טלה מן העדר, און דא רעדט זיך אז די בעלים האבן געוויסט אז ס'איז געווארן צוגע'גנב'עט. ווייל אין די סיפא שטייט לא ידעו בעלים ווייזט אויס די רישא רעדט זיך האבן געוויסט, והחזירו ומת חייב באחריותו, און דער זעלבער דין איז לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו, איז אויך דער דין אז אויב מת איז מען חייב ווי איז אבער מנו את הצאן והיא שלימה? דעמאלט איז מען פטור סיי אין די רישא וואס האבן געוויסט ס'איז געווארן געגנבעט, סיי אין די סיפא וואס האבן נישט געוויסט. קומט אויס שמואל קריגט אויף רב נאר ביי לדעת. לדעת האט רב געזאגט צריך דעת, און שמואל זאגט אז לדעת איז גענוג מנין, אבער שלא לדעת האלטן אלע אז מנין איז גענוג און מנין דארף מען האבן. ורבי יוחנן אומר, און רבי יוחנן זאגט, לדעת מנין פוטר, לדעת טוט פטר'ן דאס וואס מען צילט והיא שלימה, שלא לדעת אפילו מנין נמי לא צריך, שלא לדעת דארף מען קיין מנין אויך נישט האבן. רבי יוחנן לערנט לדעת אזוי ווי שמואל. און שלא לדעת קריגט ער סיי אויף רב און סיי אויף שמואל, און ווייל סיי רב און סיי שמואל לערנען דאך שלא לדעת דארף מען האבן מנין, און רבי יוחנן זאגט מען דארף נישט האבן קיין מנין. וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה, דאס וואס שטייט ומנו את הצאן והיא שלימה דאס גייט ארויף ארישא, אזוי לערן איך פשט אין דער משנה, הגונב טלה וואס די בעלי בתים האבן געוויסט ס'איז געווארן גע'גנב'עט, און דער גנב גיט עס צוריק חייב באחריותו, ווען מען האט נישט געצילט, אבער לא ידעו בעלים בגניבתו ובחזירתו, אדער מנו ווען ס'איז געווען פריער א ידיעה, איז מען פטור, לא ידעו בעלים בגניבתו ובחזירתו דארף מען קיין מנין אויך נישט, און מנו את הצאן העלפט דעמאלט ווען מען האט פריער געוואוסט ס'איז גע'גנב'עט. תוספות זאגט אז מ'האט דאך געלערנט הכל צריכים דעת בעלים, חוץ מהשבת אבידה דארף איך נישט זאגן ער קריגט אויף רבי יוחנן, כ'קען זאגן הכל צריכים דעת בעלים מיינט מען דארט ווי מ'האט די בעלים האבן געוויסט ס'איז געווארן גע'גנב'עט, חוץ השבת אבידה מ'דארף נישט קיין דעת בעלים אפילו ווען דער בעל הבית האט געוויסט אז די זאך איז געווארן ביי אים צוגע'גנב'עט. רב חיסדא אמר, רב חיסדא זאגט, לדעת אז דער בעל הבית ווייסט אז די זאך איז געווארן פון אים צוגעגנבעט, מנין פוטר, מיט דעם וואס ער ציילט עס, אפילו ער האט אים נישט מודיע געווען ווען ער גיבט עס צוריק, טוט עס שוין פטר'ן. שלא לדעת, צריך דעת, שלא לדעת דארף מען מודיע זיין, און אויב ער האט אים נישט מודיע געווען, אפילו מנה את הצאן ונמצא שלימה, איז אויך דער דין אז מ'איז חייב וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה, ארישא, דאס גייט ארויף אויף דער רישא לדעת, אזוי דער פשט אין דער משנה, הגונב טלה מן העדר והחזירו ומת או נגנב, חייב באחריותו, סיי מנו את הצאן סיי לא מנו את הצאן איז מען חייב. ווען איז דאס גערעדט געווארן אז ס'העלפט נישט קיין מנין? דאס איז נאר לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזרתו, דעמאלט העלפט נישט קיין מנין. ווי איז אבער ומנו את הצאן ושלימה היא אין דעם רישא'דיגן דין אז ס'איז געווען לדעת אז מ'האט געציילט נאכדעם און צוריק געגעבן, דעמאלט איז מען פטור. אמר רבא, האט רבא געפרעגט. מאי טעמא דרב חיסדא? דער טעם פון אלע פארשטיי איך, לדעת הייסט א גרעסערע גנב, דארף זיין א בעסערע השבה לדעת ווי שלא לדעת, אבער רב חיסדא זאגט דאך א פארקערטע סברה אז שלא לדעת דארף זיין א שטארקע השבה, און אויך די משנה איז בעסער צו פארענטפערן ווי זיי. נאר דער טעם פון רב חיסדא'ן איז הואיל ואנקטה נגרי ברייתא, ווייל ער האט איר געלערנט זאל ארויסגיין אינדרויסן, דער גנב ווען ער האט גע'גנב'עט די בהמה האט ער נאר צוגעוואינט זאל זיך אפשיידן פון די סטאדע, דארף מען עס שטארקער היטן, און ווייל די בעלי בתים ווייסן נישט זענען זיי נישט געווארנט, אבער לדעת אז זיי האבן געוויסט עס פעלט, דעמאלט פטר'ט א מנין, ווייל זיי האבן דאך געוויסט עס איז געווארן צוגע'גנב'עט, און מען האט עס צוריק געגעבן וועלן זיי זיין אין דעם געווארנט. ווי זשע קומט אויס לויט רב חיסדא'ן אז אויב ס'איז נישט געווען קיין בעל חי נאר ס'איז געווען א חפץ, דעמאלט איז דאך נישטא דיע סברא פון אנקטה נגרי ברייתא, איז דעמאלט קיין דעת דארף זיכער נישט זיין שלא לדעת, אז לדעת מנין פוטר איז שלא לדעת אוודאי מוז נישט זיין קיין דעת, און עס קען זיין אז ער וועט האלטן ווי ר' יוחנן אז ביי א חפץ ביי מטלטלים, נישט נאך א בהמה, וועל איך קיין מנין אויך נישט דארפן האבן שלא לדעת. פרעגט די גמרא, ומי אמר רבא הכי, האט דען רבא אזוי געזאגט? והא דאך אמר רבא, רבא האט דאך געזאגט, האי מאן דחזייה לחבריה דער וואס האט געזען זיין חבר, דאגבה אימרא מעדרא דידיה, האט אויפגעהויבן א שעפסל פון זיין סטאדע כדי צו גנב'נען, ורמא ביה קלא, האט אויף אים געשריגן, ושדייה ער האט עס אוועקגעווארפן. ולא ידע ווייסט נישט אי הדריה אי לא הדריה צו ער האט עס צוריק געגעבן צו דער סטאדע צו נישט, ומת או נגנב חייב באחריותו, מאי לאו מיינט עס דען נישט אף על גב דמני כאטש ער האט געציילט, זעה איך דאך אז א מנין העלפט נישט לדעת, דארט איז דאך געוויס געווארן צוגעגנב'עט, זאגט די גמרא לא ניין דלא מני, דו רעדסט ער האט נישט געציילט, אבער אויב ער האט געציילט טוט א מנין יא פטר'ן. פרעגט די גמרא ומי אמר רב הכי, האט דען רב אזוי געזאגט שלא לדעת דארף מען האבן מנין? והא דאך אמר רב רב האט געזאגט החזירו לעדר שבמדבר יצא, אז מ'האט צוריק געגעבן די טלה לעדר שבמדבר יצא ווייזט אויס מ'האט נישט געציילט און ס'איז שוין גענוג. אמר רב חנן בר אבא מודה רב רב איז מודה ברקועתא. אויב די טלה איז האט ספעציעלע לאטעס אזעלכע סימנים איז דעמאלט ווען מען גיט עס צוריק איז קענטיג דעריבער אפילו מען האט נישט געציילט איז גלייך ווי מנין מען דארף אבער פארשטיין אויב עס פעלט רקועתא ווייסט מען דאך אז ס'האט געפעלט איז דאך דאס שוין געגזל'ט געווארן לדעת און אויב ס'געווארן געגזל'ט לדעת מוז דאך זיין דעת, העלפט דאך נישט וואס ער ווייסט אז ס'איז צוריק געקומען העלפט דאך נישט קיין מנין. זאגט די גמרא לימא כתנאי, מיר וועלן זאגן תנאים קריגן זיך אין דער מחלוקת וואס עס קריגט זיך פריער רב און שמואל און רבי יוחנן און רב חיסדא האבן געלערנט הגונב טלה מן העדר איינער גנב'עט א שעפסל פון די סטאדע. וסלע מן הכיס, אדער ער גזל'ט א סלע פון דעם בייטל, למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט ער דארף נישט מודיע זיין די בעלים, נאר ווי ער האט עס גענומען גיט ער עס צוריק, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, צריך דעת בעלים, ס'איז נישט גענוג וואס ער לייגט עס צוריק ווי ער האט עס געגזל'ט, נאר ער דארף מודיע זיין די בעלים, סברוה, די בני הישיבה וואס זיי ווילן זאגן מיט דעם איז א מחלוקת פון תנאים האבן געלערנט דכולי עלמא אית להו דרבי יצחק, אלע האלטן רבי יצחק'ס זאך, דאמר רבי יצחק, וואס רבי יצחק האט געזאגט, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ממילא ווייסן די בעלי בתים ווען מ'האט צוגע'גנב'עט דעם סלע זיי ווייסן ס'פעלט א סלע, און זיי ווייסן ווען מ'גיבט עס צוריק וואס זיי האבן ווידער געציילט און מ'זעהט ס'איז פארהאנען. מאי לאו, מיינסטו נישט בסלע לדעת. בסלע ווייסט מען אז ס'איז געווארן געגזל'ט. ובפלוגתא דרב ושמואל בסלע זאגט מען דאך מכח דעם דין אז אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ווייסן זיי מ'האט עס גע'גנב'עט. זאגט רבי ישמעאל, אז למקום שגנב יחזיר מיט דעם וואס די בעלים וועלן וויסן אז ס'איז צוריק געקומען, דאס הייסט מנין פוטר. יעצט ווידער רבי עקיבא האלט, ניין, אז עס מוז זיין דווקא דעת בעלים ווייל רב עקיבא האלט אזוי ווי רב וואס רב האלט אז אויב ס'איז געווען לדעת מוז זיין דעת בעלים בטלה שלא לדעת בטלה ווייסט דאך נישט דער בעל הבית אז ס'פעלט ובפלוגתא דרב חסדא ורבי יוחנן, קריגט זיך רבי ישמעאל מיט רבי עקיבא אין די מחלוקת פון רב חסדא מיט רבי יוחנן, רבי ישמעאל וואס ער לערנט למקום שגנב יחזיר, ווייל עס איז דאך שלא לדעת, דארף מען קיין מנין אויך נישט האבן, וואס רבי יוחנן אזוי ווי רבי יוחנן וואס ער זאגט שלא לדעת אפילו מנין לא צריך, און רבי עקיבא האלט ווי רב חסדא וואס ער זאגט שלא לדעת צריך דעת.

כולי עלמא לא פליגי כדרב חיסדא, האלטן אלע ווי רב חיסדא, ווי רב, אז שלא לדעת מוז מען מודיע זיין, ווי מיר האבן פריער געזאגט, אנקטה נגרי ברייתא, ווייל דער גנב האט עס געמאכט צוגעוואוינען, זאל ער זיך אפשיידן פון דער סטאדע, מוז מען מודיע זיין דעם בעל הבית ער זאל וויסן עס צו היטן אז נישט קען עס פארלוירן גיין, והכא דא האט די מחלוקת פון רבי עקיבא מיט רבי ישמעאל בשומר שגנב מרשותו, דער שומר האט געגנבעט פון רשות עצמו, ער האט געדארפן היטן די זאך, און ער וויל זיך פטר'ן פון די בעלי בתים בטענת גניבה אדער אבידה, איז אזוי.

דארף מען האבן דעת, איך זאג נישט ס'גענוג בדעת שומר, און ער ווייסט דאך ווען ער האט עס צוריק געגעבן, ניין ער איז נישט דער בעלים יעצט, ער איז שוין געווארן אויס שומר. רבי ישמעאל סבר, און רבי ישמעאל האלט לא כלתה לו שמירתו, איך בין נאך אויף דעם א שומר, און דער וואס האט עס צוריקגעגעבן אויף דעם ארט וואו ער האט עס געוואלט נעמען אין זיין סטאדע, איז גענוג זיין דעת פון דעם שומר, דאס איז דעת. זאגט די גמרא, לימא מיר וועלן זאגן, מנין פוטר תנאי, אין דעם דין צו מנין פטר'ט, ער האט גע'גנב'עט א זאך, נאכהער האט עס צוריק געגעבן האט נישט מודיע געווען די בעל הבית, נאר די בעל הבית האט געציילט און ער זעט עס פעלט נישט אז דאס טוט פטר'ן דאס הייסט השבה, איז דא אין דעם א מחלוקת פון תנאים דתניא מיר האבן געלערנט הגוזל את חברו איינער האט געגזל'ט זיין חבר והבליע לו בחשבון, אין א צייט ארום האט ער ביי אים עפעס געקויפט און ווען ער האט אים באצאלט, האט ער געגעבן מער געלט? די געלט פון די גזילה האט ער דארט אריינגעלייגט אין דעם חשבון, האט זיך געשעמט צו זאגן, נא דיר, דאס האב איך געגזלט, האט ער עס אריינגעחשבונט, געציילט מער געלט, תנא חדא יצא, אין איין ברייתא האבן מיר געלערנט, ער האט מקיים געווען די מצוה פון השבה, און אויב די זאך וועט פארלוירן גיין, איז שוין דער גנב נישט פאראנטווארטליך, ותניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האבן מיר געלערנט, לא יצא, ער האט נישט יוצא געווען. וואס האט ער געגזלט? אז איך זאג והבליע לו בחשבון דארף מען זאגן ער האט געגזלט געלט. סברוה, די וועלכע ווילן איינלערנען אז די ביידע ברייתות קריגן זיך צו מנין פוטר האבן געלערנט, דכולי עלמא אית להו דר' יצחק, אלע האלטן וואס ר' יצחק זאגט, דאמר וואס ער זאגט, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, שטענדיג ציילט דער מענטש וויפיל איז דא אין זיין כיס, און דער מענטש וועלכע האט באקומען די דמי המקח האט ער איבער געציילט, האט ער געזען ער האט באקומען מער, האט ער פארשטאנען ער האט זיך באקומען די גזילה. איז דאך דא מנין מאי לאו בהא קמיפלגי דמאן דאמר יצא אין די ברייתא וואס עס שטייט הבליע לו בחשבון האט ער יוצא געווען סבר ער האלט מנין פוטר איז דא דאך דא א מנין ווייל ער האלט דאך ווי ר' יצחק אז די סדר פון מענטשען זאל כסדר ציילן ומאן דאמר לא יצא און ווער עס זאגט ער האט נישט יוצא געווען סבר ער האלט מנין אינו פוטר. פאר דאס וואס ער ציילט איז נישט גענוג, נאר ער דארף מודיע זיין דעם בעל הבית, איך גיב דיר צוריק די געגזלטע זאך. זע איך דאך, מנין פוטר איז א מחלוקת פון תנאים. זאגט די גמרא, אמרי כ'וועל דיר זאגן אי סבירא לן כרב יצחק, אויב מיר זאלן האלטן ווי רב יצחק אז אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, כולי עלמא לא פליגי, איז נישטא קיין מחלוקת, וואלטן אלע געהאלטן דמנין פוטר, מנין פטר. אלא בדרבי יצחק קמיפלגי, מען קריגט זיך אין רבי יצחק זאך, מר אית ליה דרבי יצחק, דאס וואס שטייט יצא ווייל ער האלט ווי רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ממילא נאכדעם ווי ער האט פארקויפט די זאך און ער האט איבער געציילט די זאך, די געלט וואס ער האט באקומען, האט ער געזען ער האט באקומען מער געלט, ומר לית ליה דרבי יצחק, און די ברייתא וואס ס'שטייט לא יצא האלט נישט ווי רבי יצחק, ממילא איז דאך נישטא קיין מנין, ווייל דער מענטש האט דאך נישט געציילט. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דערענטפערן? דכולי עלמא אית להו דרבי יצחק, אלע האלטן אז בכיסו איז אדם עשוי למשמש כל שעה. ולא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא דמנא ורמא ליה בכיסו. דאס וואס שטייט ער האט יוצא געווען אז דער גזלן האט עס געציילט און האט עס אריין געווארפן אין בייטל פון נגזל, און ווייל ער האלט דאך ווי ר' יצחק איז מנין פוטר ווייל אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, האט דאך דער נגזל איבער געציילט האט ער געזען אז עס איז אים צוגעקומען. והא דמנא ורמא לידיה, דאס וואס שטייט לא יצא אז דער גזלן האט געציילט און ער האט עס אריינגעווארפן אין די האנט פון נגזל, קען זיין ער האט עס נישט אריינגעלייגט אין זיין כיס, נאר ער האט עס אריינגעלייגט אין זיין תיבה ווי ער האלט דארט די געלט, און דארטן אין די תיבה נישט א סדר יעדן מאל צו ציילן, אין דעם כיס וואס פון דארטן גיט מען געבן די געלט די הוצאות וואס מען דארף האבן,

דאס וואס שטייט לא יצא רעדט זיך ער האט געהאט אנדערע געלט און נישט קיין געציילטע געלט, ממילא איז דאך נישט פארהאנען קיין מנין, דעריבער זאגן מיר לא יצא. הא דלית ליה זוזי אחריני בכיסיה, אויב ער האט דארט נישט קיין אנדערע געלט, נאר די געלט, און איך האלט דאך ווי רבי יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, דעריבער נעמען מיר אן ער האט עס דאך זיכער געציילט איז דאך דא געווען א מנין און דער מנין טוט פטר'ן. רש י. זאגט די משנה אין לוקחין מן הרועים מען טאר נישט קויפן פון די פאסטוכער צמר וואל וחלב און מילך וגדיים און ציגן קען זיין זיי האבן עס געגנבעט פון די שאף פון די באלבאס. ולא משומרי פירות, מען טאר נישט קויפן פון די וואס היטן די פירות, עצים, האלץ און פירות. אבל אבער לוקחים מן הנשים, מען קען קויפן פון פרויען, כלי צמר, וואלענע כלים ביהודה, וכלי פשתן, כלים פון פלאקס בגליל, ווייל דאס איז די ארבעט וואס די פרויען מאכן דאס, און זיי פארקויפן דאס, און זייערע מענער ווייסן פון דעם. ועגלים בשרון. און קעלבער בשרון, איין טייטש איז דא אין רש י שרון פון לשון קוקן, מען פארקויפט עס בפרהסיא פאר די אלעמען, נאך א פשט איז דא אין רש י שרון איז א נאמען פון א ארט וואס דארטן איז געווען אסאך עגלים. וכולם, און די אלע וואס מיר זאגן מען מעג קויפן, שאמרו להטמין, אז זיי זאגן מען זאל עס באהאלטן, אסור, טאר מען נישט. ולוקחין ביצים ותרנגולין מכל מקום. אייער און תרנגולים קען מען אומעדום קויפן. רש י, אין לוקחים מן הראי' און וויקעל מן הקן זיין צ'ה מגן דעפ ש מ'טוט גנב'עט מיט צענע שבעל הבית און מוצא להם צענע ביהודה און פשתן בגרון זיי האבן מלאכת אנשים דאס מאכן די כהן דעם עצמון עושה עס און מוכר זיי מאכן דאס און פארקויפן דאס און לדעת בעלי ענין ווערן מער נארוויסן פון דעם וגולם הרועים וואס ס'פאשן זיך בשערים און נענטן ברחבה אין דער גאס לעיין כל

אדער שרון איז געווען א ארט פון עגלים, גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט אין לוקחין מן הרועים מען טאר נישט קויפן פון די פאסטוכער, לא עזים ולא גדיים, נישט קיין גרויסע ציגן נישט קיין קליינע ציגן, ולא גיזין, נישט קיין געשוירענע וואל, ולא תלושין של צמר, אויך טאר מען נישט קויפן די וואל וואס איז געווארן אפגעריסן פון דעם שעפס, אבל לוקחין מהם תפורין, אבער אויפגענייטע מלבושים מעג מען פון זיי קויפן, מפני שהן שלהם. דאס באלאנגט צו זיי, אפילו עס איז געגזל'טע וואל, געווארן געמאכט דער בגד, אבער מען האט עס שוין קונה געווען בשינוי. ולוקחים מהן, מען קויפט פון זיי חלב מילך און גבינה קעז במדבר, אין מדבר, ולא בישוב, ווייל אין מדבר איז נישט א סדר פון די בעלים זאלן גיין נעמען די מילך און די קעז, אבער בישוב וואס איז די סדר מען ברענגט עס צום בעל הבית טאר מען נישט פון זיי קויפן.

צוויי טאר מען נישט, ווייזט אויס דריי מעג מען יא, די גמרא וועט באלד פרעגן די סתירה. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, בייתות לוקחין מהן, די וואס זיי זענען נישט מדבר בייתות קויפט מען פון זיי ווייל דער בעל הבית ווייסט די צאל, מדבריות אין לוקחין מהן, אין מדבר וואס דער בעל הבית ווייסט נישט די צאל קויפט מען נישט פון זיי, און כללו של דבר, דער כלל פון די זאך איז, כל שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש בו, דער פאסטוך פארקויפט. און דער בעל הבית ווייסט אז ס'פעלט לוקחין מהן מעג מען קויפן פון פאסטוך אין מרגיש בו דער בעל הבית ווייסט נישט אז ס'פעלט אין לוקחין מהן קויפט מען נישט פון זיי אמר מר מיר האבן פריער געלערנט לוקחין מהן מען קויפט פון פאסטוך ד' וה' צאן ד' וה' גיזין פרעגט די גמרא השתא יש לומר ארבעה זבנינן אויב מיר זאגן פיר מעג איך קויפן פיר זענען קאנטיג אין דער סטאדע דערפאר מעג מען קויפן חמישה מיבעיא איז דאך אוודאי און אוודאי פינף מעג מען קויפן, וואס דארף מען שוין זאגן חמש? אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט מען מיינט צו זאגן ארבעה מתוך חמישה, אויב אין די סטאדע איז געווען נאר פינף צאן און ער פארקויפט פון דעם פיר מעג מען קויפן, אזוי פיל וועט ער נישט גנב'נען מיט דבר מיד, ס'זאל בלייבן כמעט גארנישט, ואיכא דאמרי אנדערע זאגן אמר רב חסדא ארבעה מעדר קטן, פון א קליינע סטאדע מעג מען קויפן.

ווייסט מעג איך קויפן. ד' וה' דעמאלט איז קאנטיג מעג איך עס קויפן. אבל שלש לא, דריי צאן טאר מען נישט קויפן. אימא סיפא זאג מיר די סיפא אבל לא שתי צאן, צוויי שאף טאר מען נישט. הא שלש זבנינן אבער דריי מעג מען קויפן, און פריער האב איך געזאגט ווען מעג איך קויפן נאר פיר אבער דריי נישט. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא בבריאות געזונטע איז טאר מען נישט קויפן צוויי אבער דריי מעג מען ווייל דער בעל הבית באמערקט ביי דריי הא בכחושות ביי מאגערע איז נישט אזוי חשוב און דער בעל הבית ווייסט נישט אזוי אז זיי פעלן דעריבער ווייסט ער נישט ווען מען פארקויפט דריי ווען ווייסט ער פיר פון א קליינע סטאדע פינף פון א גרויסע סטאדע. אין דער ברייתא האבן מיר געלערנט רב יהודה אומר רב יהודה זאגט, בייתות די סטאדע וואס איז אין שטאט לוקחין מהן מעג מען פון זיי קויפן, מדבריות ביי די סטאדע איז אין מדבר אין לוקחין מהן, אין מדבר ווייסט נישט דער בעל הבית עס פעלט איבעיא להו האבן די בני ישיבה געפרעגט רב יהודה ארישא קאי אין דער רישא געשטאנען פיר אדער פינף מעג מען קויפן פון אים אין דער סיפא שטייט צוויי טאר מען נישט קויפן. צי גייט רב יהודה ארויף אויף דער רישא ולחומרא און ער זאגט אזוי אז דאס וואס דער תנא קמא זאגט פיר אדער פינף מעג מען קויפן, זאג איך ווען מעג מען עס קויפן דווקא בייתות אבער נישט אין מדבר, דער תנא קמא איז מתיר אפילו אין מדבר, או דלמא אסיפא קאי ולקולא ער גייט ארויף אויף דער סיפא דער תנא קמא טוט דאך אסר'ן אומעטום צו קויפן פון דעם פאסטוך צוויי, זאגט רב יהודה ריכטיג ס'איז אסור ווי אין מדבר אבער אין שטאט מעג מען.

אבל לא שתי צאן ולא שתי גיזין, און לויטן תנא קמא קומט אויס אז שתי צאן און שתי גיזין איז אסור, אפילו בייתות, קומט צו גיין רבי יהודה און ער זאגט ניין, הני מילי מדבריות, צוויי צאן איז נאר אסור אין מדבר, אבל בייתות, שתיים נמי לוקחין, זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר פושט זיין דתניא, מ'לערנט רבי יהודה אומר, לוקחין בייתות מהן, מ'קויפט פון זיי בייתות, ואין לוקחין מהן מדבריות. בכל מקום לוקחין מהן אומעטום אפילו מדבריות מעג מען קויפן ארבעה וחמישה צאן מדאמר בכל מקום אז רב יהודה זאגט ארבעה וחמישה מעג מען אומעטום קויפן אפילו אין מדבר שמע מינה אסיפא קאי ולקולא שמע מינה. איז פון דעם א ראיה אז רב יהודה גייט ארויף אויף דער סיפא דער תנא קמא זאגט דאך אז שתי צאן טאר מען קיין ארט נישט, זאגט רבי יהודה ניין בייתות מעג מען יא קויפן, אין די משנה האמער געלערנט ולא משומרי פירות פון קען מען נישט קויפן קיין עצים ופירות, דערציילט די גמרא רב זב רב זבן שבישתא מאריסא.